שלום וברכה טייערע אידן צו א משהו מער וועגן א שטיקל קנייטש אין די קרעדיט פון די אמעריקאנער רעגירונג. א קנייטש אין די קרעדיט פון די אמעריקאנער רעגירונג איז ארויסגעקומען דורך א ענטיטי וואס הייסט פיטש רעיטינגס. פיטש רעיטינגס איז א קאמפאני וואס מעסט און געבט א סקאור, געבט א ציפער וועגן די קרעדיט פון א זאל עס זיין א לאנד, זאל עס זיין א פינאנציעלע אינסטיטוציע, אדער א גרויסע קאמפאני, איז פינאנציעלע אינסטיטוציעס, קאמפאניס, און אפילו גאווערנמענטס בארגן געלט. כמעט יעדער בארגט אמאל בארגט אמאל געלט. איז ווען עימיצער וויל פארבארגן געלט פאר א צווייטן, קוקט ער אלס איינע פון די ערשטע זאכן, אייגנטליך די ערשטע זאך, און וויל וויסן צי יענער איז עימיצער וועם מען קען טראסטן. מען קען אים טראסטן אז אויב ער בארגט געלט וועט ער עס באצאלן, און ער וועט עס באצאלן אין צייט, לויט ווי אזוי מען האט אפגעשמועסט. יעצט אויב דער לווה, דער וואס וויל בארגן געלט, האט נישט אזא גוטן טרעק רעקארד, האט נישט אזא גוטן סקאור, איז נישט פשט אז מען וועט אים לכבוד דעם נישט בארגן קיין געלט, נאר מען וועט בעטן פון יענעם א גרעסערן סכום ריבית. יא, ריבית בעט יעדער, וואס הייסט יעדער? יעדער אין די וועלט בכלל. ביי אונז אידן איז דא אן איסור, ס'איז דא אן איסור צו בעטן ריבית פון א צווייטן איד, און אגב, סתם א נקודה ממש שלא באותו ענין, האב איך געהערט וועגן א א וויכוח וואס א געוויסע אידישע פערזענליכקייט, איך געדענק פשוט נישט די נאמען, כ'דענק נישט צי ס'איז געווען א רב אדער ווער ס'איז נאר געווען, האט געפירט מיט א צווייטן, מיט א געוויסן נישט איד, און דער אנדערער, דער נישט איד האט ארויסגערוקט א טענה, אויף אז וויאזוי אידן געבן זיך אן עצה, דאס איז געווען יענעמ'ס ווערטער, וויאזוי אונז געבן זיך אן עצה מיט זאכן, דאס הייסט די תורה זאגט אונז אונז זאל מיר עפעס נישט טון, און נאכדעם געבן מיר זיך אן עצה דערמיט, און ער האט אויפגעברענגט טאקע די ביישפיל, די געדאנק פונעם היתר עיסקא, אין די תורה איז דא א איסור קעגן ריבית, איז דא א מהלך אז א קינד פון היתר עיסקא אז מ'זאל יא קענען בארגן אויף ריבית. ס'איז אויסגעשטעלט אז ס'איז נישט געבארגט אויף ריבית, אבער בפועל שטעלט זיך ארויס אז ראובן געבט געלט פאר שמעון, און שמעון צאלט אים צוריק מיט פראצענט, אפילו ס'איז נישט קיין הלוואה. יעצט די עכטע תירוץ אויף דעם איז, אז די תורה האט געגעבן א סמכות פאר די חכמים אויסצוטייטשן זאכן און איינצושטעלן תקנות, דאס איז די עכטע תירוץ. סאו די זעלבע תורה וואס האט גע'אסר'ט צו בארגן און פארבארגן מיט ריבית האט אויך געגעבן א סמכות פאר די חכמים. אבער יענער האט אים געענטפערט די תירוץ וואס דער ערשטער וועם מ'האט געפרעגט די שאלה האט געענטפערט, זאגט, קוק אויף די תוצאות. ס'איז נישט דא, סטאטיסטיש גערעדט, כ'מיין דאס איז הארטע פאקטן און ציפערן, נישט דא נאך א גרופע אין די וועלט וואו ס'איז דא אזויפיל הלוואות וואס ווערן געגעבן אן ריבית ווי צווישן אידן. דאס נעמט אריין להבדל אלף אלפי הבדלות אפילו מוסלמענער, אין איסלאם טאר מען אויך נישט נעמען קיין ריבית, דאס קומט עס קומט אונטער די השראה פון אונזער תורה. אבער ס'איז נישט דא נאך א גרופע וואס וואו ס'איז דא אזויפיל הלוואות, אזויפיל געלט וואס ווערט אויסגעבארגט, וואס ווערט פארבארגט אן ריבית ווי צווישן אידן, טאקע יענע וואס האבן זיך כאילו כלומרשט אן עצה געגעבן מיט דעם איסור. נחזור לענינינו איז ווען א עמיצער, א יחיד, א אינסטיטושען, א צווייט לאנד, פארבארגט געלט פאר א צווייטן, טוט ער עס נישט פאר א חסד, ער טוט עס פאר ביזנעס, ער וויל עפעס פארדינען פון דעם, און ער פארדינט ריבית. סאו טאמער איז דער וואס וויל בארגן דער לווה איז עמיצער וועמענס קרעדיט איז שוואך, קרעדיט איז שוואך מיינט אז כ'האב סיבות צו טראכטן אז ס'דא א טשענס אז ער וועט נישט באצאלן די געלט אדער אז ער וועט עס נישט באצאלן באצייטנס וועל איך אים בעטן א העכערע ריבית פארוואס ווייל איך שטעל איין מער וואס מער איך שטעל איין אלץ מער דארף איך באקומען באצאלט פאר עס איך דארף ווערן קאמפענסעיטעד דערפאר כדי איך זאל האבן א אינסענטיוו עס צו טון וואס זאל איך דיר פארבארגן געלט? עס קומט דאך מיט דא א ריסק, עס קומט מיט א געפאר, קענסט עס נישט באצאלן אין צייט, אה ווען דו וועסט באצאלן וועסטו מיר באצאלן מער ריבית, לוינט מיר איינצושטעלן, פונקט ווי אין יעדע אנדערע אינוועסטמענט. אויף דעם אופן באקומען לענדער און און פיינענשל אינסטיטושענס באקומען א קרעדיט רעיטינג, פונקט ווי עס איז זייער ענליך צו א קרעדיט סקאור וואס יעדע יחיד האט, יעדע יחיד האט א קרעדיט סקאור וואס דאס זאגט, מען נעמט צאם פארשידענע פעקטארס, זיין רעקארד, זיין טרעק רעקארד וויאזוי ער איז ביז יעצט געווען מיטן באצאלן חובות בעבר, אין די פארגאנגענהייט, וואסערע נכסים ער האט, וויפיל חובות ער האט אינדרויסן, כהנה וכהנה פארשידענע פעקטארס, און אויפן סמך פון די אלע זאכן צוזאמען גיבט מען אים א סקאור, און די סקאור זאגט פאר די באנק וויפיל ווי גרויס די ריסק איז צו יענעם צו פארבארגן געלט, און די זעלבע בחינה איז דא מיט לענדער, מיט פיינענשל אינסטיטושענס, מיט קאמפאניס, אין דעם פאל לענדער, איז אמעריקע האט געהאט די בעסטע רעיטינג וואס איז דא, ס'איז טריפל עי, AAA. פיטש רעיטינגס וואס איז איינע פון די אינסטיטוציעס וואס גיבט ארויס אזא ציפער וואס שאצט אפ די קרעדיט פון א לאנד האט יעצט אראפגערוקט די קרעדיט רעיטינג פון די פאראייניגטע שטאטן פון די רעגירונג פון די פאראייניגטע שטאטן פון AAA צו AA פלאס. די פאראייניגטע שטאטן איז ביז יעצט געווען אין איין שורה מיט לענדער ווי דייטשלאנד, דענמארק, שוועדן, די נעדערלענדס, נארוועגיע, שווייץ, לוקסעמבערג, סינגאפאר, אוסטראליע, וואס האבן א טריפל עי, די העכסטע רעיטינג וואס איז דא. יעצט נאכדעם וואס די קרעדיט סקאור, לאמיר עס אזוי אנרופן, פון די פאראייניגטע שטאטן איז געשניטן געווארן צו עי עי פלאס, איז אמעריקע אראפ א שורה. יעצט אונזערע שכנים אין די קרעדיט רעיטינג סיסטעם פון לענדער זענען, קענאדע, עסטרייך, ניו זילאנד, פינלאנד, יאפאן, די יונייטעד קינגדאם און אנדערע. סאו וואס איז די סיבה וואס האט געפירט די פירמע, פיטש רעיטינגס, אראפצוריקן די קרעדיט סקאור, די קרעדיט רעיטינג פון די פאראייניגטע שטאטן? איז דא מער ווי איין סיבה, איינס פון די עיקר סיבות איז. פעכט וואס האט זיך נארוואס אפגעשפילט אין וואשינגטאן לגבי די בודזשעט און די דעפיציט. די רעגירונג, און דאס איז א זאך וואס שפילט זיך איבער יעדע שטיק צייט אין די פאראייניגטע שטאטן כסדר, אז די רעגירונג, די אמעריקאנער רעגירונג, קודם דאס איז א יערליכע פאקט שוין יארן אז די אמעריקאנער רעגירונג בארגט יעדעס יאר געלט כדי צו דעקן אירע הוצאות, ס'הייסט די הוצאות פון די רעגירונג זענען גרעסער ווי די הכנסות, איז. קאנגרעס האט ארויפגעשטעלט א קעפ וויפיל געלט די אמעריקאנער רעגירונג מעג בארגן, און כסדר ברעכן אויס געפעכטן ווען סקומט דערצו צווישן די צוויי קעגנערישע פארטייען צווישן רעכטס און לינקס איבער אויב מען דארף בארגן מער געלט וויפיל די רעגירונג איז ערלויבט, קאנגרעס דארף געבן רשות פאר די רעגירונג צו בארגן מער געלט צו העכערן די דעט סילינג. און און כסדר ברעכן אויס געפעכטן ארום דעם, די רעכטע ווילן ענדערש שניידן די הוצאות און די לינקע ווילן ענדערש העכערן די שטייערן, ווייל דאס איז קלאר אז אזא מין סיסטעם, אזא אומבאלאנצירטן סיסטעם וואו די הוצאות זענען גרעסער ווי די הכנסות איז נישט קיין מהלך, און נאך גרעסער מאכן די הוצאות, נאך מער פארגרעסערן דעם חוב, איז דאך זיכער נישט קיין מהלך. למעשה אבער, קיינער וויל נישט אינגאנצן אראפקריכן פון בוים, סאו רעכטס און לינקס, דער שטופט אים ארויף און דער שלעפט אים אראפ, סוף כל סוף מאכט זיך עפעס. איז די יעצטיגע געפעכט איז געווען איין פעקטאר וואס האט געשפילט א ראלע אין די החלטה פון פיטש רעיטינגס, און די אינסטיטוציע ווייזט אויכעט אן אז די אופן וויאזוי די רעגירונג איז זיך באגאנגען מיט אירע פינאנצן זייט דעמאלטס זייט די געפעכט האט אויסגעבראכן איז נישט גוט. דאס איז איינס, און בכלל איז דא זייער אסאך חובות. די אמעריקאנער רעגירונג, נישט נאר די פעדעראלע רעגירונג, נאר אויכעט אויפן סטעיט לעוועל און אפילו אויף לאקאלע, אויף די לעוועל פון לאקאלע רעגירונגען, איז דא צופיל חובות אין די אמעריקאנער פירערשאפט, און דאס האט אויכעט געשפילט א ראלע אין די החלטה צו אראפדרוקן, אראפרוקן, די רעיטינג, די קרעדיט רעיטינג פון די פאראייניגטע שטאטן. סאו די אמת איז אז פינאנציעלע פרטים איז נישט די איינציגסטע זאך וואס אזא אינסטיטוציע ווי פיטש רעיטינגס נעמט אין חשבון ווען זיי באשטימען וויפיל ווען זיי באשטימען די קרעדיט רעיטינג פון א לאנד פארוואס ווייל די ווארט סוף כל סוף איז אז איימיצער וואס פארבארגט געלט פאר דעם לאנד זאל וויסן מיט א זיכערקייט אז ער גייט עס צוריק באקומען און ער גייט עס צוריק באקומען אין צייט. סאו אויב א לאנד געפינט זיך אין א איז פאליטיש נישט סטאביל, קען זיך פונקט אזוי מאכן אז די חוב זאל נישט באצאלט ווערן. און דאס איז איינע פון די עיקר פעקטארס אגב פארוואס למשל מדינת ישראל האט א עי פלאס רעיטינג און נישט קיין העכערע רעיטינג, איז איינע פון די גרויסע איז איינע פון די שטארקע סיבות וואס ווערן אנגעגעבן איז די פאליטישע אומסטאביליטעט פון דעם לאנד אין די יעצטיגע תקופה. נאך א לאנד אגב וואס האט א עי פלאס רעיטינג איז טשיינע, כינע. בכל אופן, דא אין דעם פאל מיט די פאראייניגטע שטאטן, איז דאס אויך גענומען געווארן אין חשבון, און פיטש רעיטינגס פיהלט, לויט זייערע החלטות, לויט די אופן ווי אזוי זיי מעסטן אזעלכע זאכן, אז די פאליטישע סיסטעם אין די פאראייניגטע שטאטן אין די לעצטע פאר יאר איז נישט אזוי סטאביל ווי ס'פלעגט זיין. די סטאביליטעט אין די אמעריקאנער רעגירונג סיסטעם איז געווען פאר לאנגע יארן און איז נאך אלץ זייער א שטארקע סטאבילע סיסטעם אבער ס'האט געכאפט א שטיקל טרייסל אין די לעצטע פאר יאר. נאכדעם קומען צו נאך פרטים ממש שארט טערם זאכן וועגן די נעקסטע פאר חדשים וויאזוי זיי קוקן אן וויאזוי די עקאנעמי גייט לויפן אין די פאראייניגטע שטאטן אין די נעקסטע פאר חדשים אדער די נעקסטע האלב יאר בערך. קיצור זיי האבן אסאך פעקטערס אסאך נקודות וואס מ'נעמט אין חשבון ביים אנקומען צו די החלטה. צו די החלטה וואס אין דעם פאל איז אראפצורוקן אביסל מיט א משי די אמעריקאנער קרעדיט סיסטעם, די קרעדיט סיסטעם, די קרעדיט רעיטינג פון די אמעריקאנער רעגירונג. וואס מיינט עס למעשה? וואס ס'מיינט למעשה איז אז ווען די אמעריקאנער רעגירונג וועט וועלן בארגן געלט, על כל פנים אין טעאריע, ס'מיינט נישט זיין ס'וועט זיך פונקטליך אזוי אויסשפילן, אבער אין טעאריע, א שוואכערע קרעדיט רעיטינג מיינט אז ווען עמיצער וועט פארבארגן געלט פאר די אמעריקאנער רעגירונג, וועט ער וועלן מער ריבית. ער וועט וועלן מער ריבית ווייל די ריסק, די ריזיקע, די אנשטעל איז אויך גרעסער. דאס מיינט אז ס'וועט קאסטן פאר אמעריקע, פאר די רעגירונג צו בארגן געלט מער ווי ס מיט א AA פלאס רעיטינג ווי ס'קאסט ווען מיט א טריפל עי רעיטינג. איז די לעצטע מאל ווען די קרעדיט סקאור פון די אמעריקאנער רעגירונג איז געשניטן געווארן איז געווען מיט ארום צוועלף יאר צוריק. אין טו טאוזענד און עלעווען, צוויי טויזנט און עלף, האט זיך ווייטער אנגעשפילט א לאנג פארצויגענע געפעכט אינערהאלב די רעגירונג צווישן די פאליטישע פליגלען פון די אמעריקאנע פאליטישע ספעקטרום לגבי די גאווערמענט'ס באראוינג לימיט צו די אדער לגבי וויפיל געלט די פעדעראלע רעגירונג זאל מעגן בארגן איז דעמאלטס איז די קרעדיט רעיטינג פון די אמעריקאנער רעגירונג אויך געשניטן געווארן. לויט א באריכט פון די גאווערמענט אקאונטעביליטי אפיס, די גאווערמענט אקאונטעביליטי אפיס, די GAO, איז א אגענטור פון די אמעריקאנער רעגירונג וואס איז אבער נישט פארבונדן צו קיין איינער פון די צוויי פארטייען, און וועמענס תפקיד איז צו דורכקוקן, אנאליזירן און אפשאצן פארשידענע סערוויסעס פון די אמעריקאנער רעגירונג און איבערגעבן א באריכט צו קאנגרעס. איינע פון די פונקציעס וואס די GAO טוט איז זיי פירן דורך פיינענשל אודיטס, מען קוקט דורך די פינאנציעלע חשבונות פון פארשידענע פעדעראלע אגענטורן און פראגראמען און זיכער צו מאכן אז ס'ארבעט, מען געבט נישט אויס מער געלט ווי מען דארף, אז ס'קאסט נישט מער געלט ווי מען דארף און אז דאס געלט גייט די געלט ווערט אויסגענוצט אויפן בעסטן אופן וואס קען נאר זיין. איז אין א באריכט וואס די GAO האט ארויסגעגעבן אין צוויי טויזנט און צוועלף, מיט א יאר נאכדעם וואס די קרעדיט רעיטינג פון די אמעריקאנער רעגירונג דעמאלטס איז געשניטן געווארן, האבן זיי אנגעוויזן אז די קאסטן פון די פרייז צו וואס די פעדעראלע רעגירונג האט געצאלט יענעם יאר צו בארגן געלט איז געווען מיט א ביליאן דרײַ הונדערט מיליאן דאלער מער ווי די יאר פריער, וואן פוינט טרי ביליאן דאלער. יעצט, וואן פוינט טרי ביליאן דאלער איז פון איין זייט א ריזיגן סכום, און פון די אנדערע זייט ווען מען רעדט אין די מולטי טריליאן דאלערדיגע בודזשעט און די געלטער פון וואס די אמעריקאנער רעגירונג רוקט ארויס אריין און ארויס פון וואסערע סכומים מען האנדלט דארטן, איז עס אפשר נישט אזא ריזן סכום, אבער מען קען עס אויך נישט אינגאנצן אוועקמאכן, עס איז א ממשות'דיגע טשאנק פון מאני, און די דאס איז געווען די יענע די די פאקט וואס די אמעריקאנער רעיטינג קרעדיט רעיטינג איז געשניטן געווארן, דאס איז די פרייז געווען וואס די אמעריקאנער רעגירונג און ביי עקסטענשאן די אמעריקאנער שטייער צאלערס האבן פאר דעם געצאלט. סאו א רעדוקציע אין די קרעדיט רעיטינג פון די רעגירונג מאכט אויס. אבער ס'איז נישט נאר נישט עק וועלט, נאר מען קען אפילו זאגן א וועג ס'איז גארנישט געשען. די אמעריקאנער עקאנאמיע איז גרויס, זייער גרויס, ס'איז די גרעסטע אין די וועלט, ס'איז אויך זייער זייער סטאביל, און עי עי פלאס רעיטינג איז מער ווי גענוג וויפיל א אינוועסטער וויל זעהן ווען ער בארגט געלט פאר איינעם, ווען ער פארבארגט געלט פאר א לאנד, עי עי פלאס איז מער ווי גענוג, יעדער איינער שלאפט רואיג, יעדער איינער וואס פארבארגט געלט פאר עימיצן אדער פאר א לאנד מיט א עי עי פלאס רעיטינג שלאפט רואיג, ער גייט צוריק זעהן זיין חוב, ער האט נישט קיין ספיקות, נאר וואס דען אין די היינטיגע עקאנאמיע ווי יעדע שטיקל נייעס מאכט אויס, בפרט נעגעטיווע נייעס מאכט אויס, קען עס געבן א שאקל אין די מארקעט, עס קען אויסמאכן, אבער ווי געזאגט אויסמאכן קען עס, עס קען אפילו זיין אז ס'וועט למעשה אויסמאכן, אבער מ'קען זאגן אז ס'איז גארנישט געשען, און לכבוד דעם על כל פנים גייט גארנישט געשען. עולם כמנהגו נוהג און עולם כמנהגו ינהג אויף ווייטער אויכעט, אריינגערעכנט א וועכנטליכע אימעיל, וואס אני הקטן האט אנגעהויבן ארויסשיקן יעדן דאנערשטאג בדרך כלל, פאר שיעורים, פאר קורצע פערעגרעפס. אויפצוסיינען צו באקומען אויב דו ווילסט. אוודאי אויב דו ווילסט. קיינער גייט דיך נישט צווינגען, מ'קען דיך אפילו נישט צווינגען. אבער אויב דו ווילסט קענסטו דיך אויפסיינען אויף ביט, דאס איז BIT דאט LY פארווערד סלעש ברעקעלעך, ביט דאט LY פארווערד סלעש BREKELECH. ברכה און הצלחה.